לעילוי נשמת מרת מרים בת ר' אהרן דוב עליה השלום סוועד ליום היארצייט שלה כ ו סיוון. משיחת זאת חנוכה תשמ א. וואס כמדובר לעיל אז דאס איז דער אויפטו וואס האבן אויפגעטאן און וואס דערפון לערנען זיך אפ אט די וואס האבן שוין א הבל שיש בו חטא און וואס האבן שוין א שייכות צו עלמא דשיקרא, ניט פאר קיין אידן געדאכט, וכיוצא בזה. קומט צו גיין דער הבל שאין בו חטא און זאגט אז משיח'ס קומען איז ניט א ענין פון א רצון סתם, וואס דעמאלט דארף מען זאגן אין ענגליש אן אנדער הסבר, וואס יעדער איד וויל אז זאל קומען משיח, והא ראיה ער ווייס אז ס'איז אפגעדרוקט אין די עיקרים און אפגעדרוקט אין כמה סידורים. און מען זאגט עס בכמה קהילות ובכמה מנהגים מדי יום ביומו, דערווייל אבער פאלט אים אריין א מחשבה זרה, בשעת משיח וועט קומען וועט בטל זיין גדלות, און ווי וועט דאס דעמאלט זיין בשעת מען געפינט זיך אין גלות, וואס דעמאלט איז דאלארס תופס מקום, און אז מען זיצט אויבן אן איז תופס מקום, און אז מען קען יעדעם אריינרעדן און יענער האט מורא ענטפערן צוריק, איז עס דעמאלט איז ער תופס מקום. בשעת ס'וועט קומען צו גיין משיח, און מ'וועט קומען צו גיין צו לערנען תורה זאגט מען אז לא ילמדו עוד איש את רעהו כי כולם ידעו אותי, דערנאך זאגט מען אז משיח ילמד תורה את כל העם כולו, דערנאך זאגט מען געלט, זאגט פסק'נט אפ דער רמב ם אז ס'וועט זיין ס'וועט זיין מעדנים און כסף וזהב וועט זיין כעפר. היינט וואו וועט מען אים אוועקזעצן און מיט וואס דוכט מיר דעמאלט קען מען זיך נישט ברימען מיט די קנעפלעך מיט די אלע זאכן וואס ער האט איינגעהאנדלט אין חשך כפול ומכופל פון גלות קומען צו גיין דער הבל שאין בו חטא און זאגט אז דאס וואס מען וויל האבן משיח'ן איז נישט מספיק אז מען זאל זאגן אזוי ווי עס שטייט אין סידור אז אני מחכה לו בכל יום שיבוא אשר לכן זאג איך דאס אלס א חסיד מיט א אופן של שירה וזמרה, ער זינגט עס מחכה לו בכל יום שיבוא. בשעת אבער מ'זעצט דאס איבער אויף ענגליש זאגט ער ניין דאס איז ניט מספיק, מען דארף דאס האבן אז ער זאל וויסן זיין און זאל פילן זיין, און דאס זאל ער שרייען אז משיח איז ביי אים א ענין וואס דאס אים פעלט אויס, און ניט אים פעלט אויס מצד על דרך

שהחזרת בי נשמתי, היינט אינדערפרי האט ער באקומען פון דעם אייבערשטן זיין נשמה, איז אף על פי וואס ער האט עס געזאגט גאנץ פרי גלייך ביים אויפשטיין, פארגעסט ער דאס ניט און טראגט זיך ארום מיט דעם געדאנק כל היום כולו. דערנאך קומט אים צו גיין דער יצר הרע און טוט זיך אן מיט א זיידענע זופיצע, און זאגט אים, וואס ארט דיר אז זיין אין גלות, אידן זיינען געווען כמה שנים אין גלות, לערן תורה, זיי מקיים מצוות, און דאס איז גענוג, איי מען זאגט דאך אין די י ג עיקרים, אני מחכה לו בכל יום שיבוא, זאגט ער זיי דאס אויכעט מקיים. אבער עפעס טון אין דעם, חס ושלום, וועסט מבלבל זיין סדר העולם, וועסט מבלבל זיין דיין לערנען תורה, וועסט מבלבל זיין א צווייטן וואס קען לערנען תורה, וועסט מיט אים רעדן אז מען דארף האבן משיח'ן. איי זאגט מען דאך לישועתך קוינו כל היום, איז זאגט ער אז דאס איז א ענין וואס שטייט אין דאווענען, וואס דאס דאווענען נשים ועמי הארץ ותינוקות של בית רבן, ער קען יוצא זיין מיט דאווענען משלושים יום לשלושים יום, והראיה אזוי האט געטון ר' יהודה. וכיוצא בזה, מען דארף די שקלא וטריא שאין כאן המקום להאריך בזה, אט דאס וואס מען וויל אט דא ארויסברענגען, אז דאס וואס קינדער האבן אנגענומען און ס'איז געווען זיכער ווי אלע עניינים בהשגחה פרטית, אז בשעת מען איז מכריז בקול רם, אז מען דארף האבן משיח'ן איצטער און ניט דער פשט אז מען דארף אים האבן אלס א דבר נוסף, און ווי נשיא דורנו דער רבי דער שווער האט מסביר געווען אין דער הגדה אז ברוך המקום וואס חישב את הקץ לעשות, ווארום חס ושלום ס'וואלט געקאנט זיין אזא מין מציאות מצד די מתיקות און עריבות, וואס איז דא פון די מסירת נפש פון אידן אין לערנען תורה און מקיים זיין מצוות בזמן הגלות, אז דער אייבערשטער זאל אפלייגן דעם ענין פון דעם קץ, דעמאלט וועט ניט זיין אט די מתיקות פון אתכפיא חשוכא לנהורא ומרירו למיתקא, ווארום ס'וועט זיין את רוח הטומאה אעביר מן הארץ, בלשון הגמרא ווי די גמרא טייטשט אפ אז דאס מיינט דער פסוק ימים,

וואס אט דאס איז די השגחה פרטית וואס קינדער האבן מכוון געווען און אויסגעקליבן אטא דעם אויסדרוק, און דערנאך איז דאס נתקבל געווארן על די כמה וכמה, ביז וואנעט אז ס'איז אויך נתקבל געווארן צי איינטראכטנדיג צי ניט טראכטנדיג, ס'איז אבער געווארן אן עובדא במציאות אז א איד הערט און זעט אטא דעם ענין, הערט ער דערביי דעם לשון וואס דאס באווייזט אז דאס איז א ענין וואס דאס איז די חסרונו, וואס דאס איז אויכעט נוגע דערנאך בנוגע צו פועל זיין אזא ענין, אף על פי וואס די חסרונו אשר יחסר לו דארף מען דאך אים צושטעלן די חמישים איש רצים לפניו מיט דעם סוס לרכוב עליו, איז דאך אבער לאחרי כל ההפלאות שבדבר. איז אינו דומה בשעת מען ווייסט אז מען שטעלט יענעם צו א ענין וואס דאס איז ממש לחם צר ומים לחץ ווארום אויב דאס האט ער אויך נישט קומט עס נישט אפילו ביי דעם וואס דאס איז ער רגיל אויף צושטעלן איהם די חמישים איש רצים לפניו על אחת כמה וכמה אויף צושטעלן איהם די עניינים של תענוג על אחת כמה וכמה אויף צושטעלן איהם די עניינים של עשירות. איז אמת טאקע דאס א דבר ברור אז לעתיד לבוא וועט דער אייבישטער מקיים זיין לעשרו ביז ווי דער פסק דין אין רמב"ם אז די מעדנים כעפר ובמכל שכן וקל וחומר בימי שלמה אז אין כסף נחשב למאומה על אחת כמה וכמה לעתיד לבוא וואס דעמאלט איז דאך נאך מער שלימות ווי בימי שלמה כמבואר אין פדה בשלום פון דעם מיטעלן רבי'ן כמדובר לעיל בארוכה, וואס אט דאס איז אויכעט די הדגשה נוסף אויף כללות הענין, אז מען וויל משיח'ן, איז דער וועלן איז אין אזא מין אופן אז דאס איז חסרונו, און חסרונו ממש, אפילו ביי א קליין קינד וואס ווייסט נאך נישט וועגן חמישים איש רצים לפניו, די גאנצע מציאות ווייסט ער נישט דערפון.

און אָט אָט דעמאָלט הערט אבינו שבשמים, אַז דאָס איז ניט סתם געזאָגט אחכה לו בכל יום שיבוא, און ניט סתם געזונגען אַז ער וויל משיח'ן, נאָר דאָס איז אין אַ אופן של חסר, איז אָט אָט דעמאָלט איז דאָס נאָך מער אין די אחישנה אין דעם אחישנה, און ס'קומט די גאולה בפשטות דורך משיח דורך דוד מלכא משיחא בפשטות. און מען גייט בפשטות לארצינו הקדושה בשלימותה, בנערינו ובזקנינו בבנינו ובבנותינו, וכספם וזהבם אתם, מען האט עס ניט אריינגעשפארט אין קנעפלעך, אין עניינים וואס זענען פארבונדן מיט מותרות דמותרות, נאר דאס איז אתם, אט דארט וואו ס'געפינט זיך זיין אמת'ע מציאות. וואס דאס איז דער רצון אויף מקיים זיין רצון הבורא, אט דארט געפינט זיך זיין כסף און זיין זהב בפשטות. און מען האט פון די ימי חנוכה אלו גייט מען צו חנוכת בית המקדש השלישי, מיטן גאנצן שטורעם ווי ס'באשריבן אין נבואת יחזקאל הנביא, און צוזאמען מיט די ראיות פון נגלה כבוד הוי' ראיית המרכבה ביז ווי די מרכבה שטייט נאך העכער פון די מרכבה שראה יחזקאל ווארום ס'דאך כימי צאתך מארץ מצרים ראתה שפחה על הים וואס אפילו גד גדולי הנביאים האט ניט געזען און דאס קומט אלס בפשטות למטה מעשרה טפחים ובמהרה בימינו ממש אין אופן פון אחישנה אין די ימים אלו ממש בימים ההם בזמן הזה לחיים.